דער לעבן פון א אידן אין תורה און מצוות איז דאך פארבונדן מיט אסאך עניינים פון איסורים. אסאך מאל מענטשן פרעגן אט די שאלה, אז די לעבן פון אידישקייט, דער לעבן פון תורה און מצוות, איז א גאנצע צייט איז מען מדגיש, אט דאס טאר מען נישט, יענץ טאר מען נישט, דאס טאר מען נישט. דאס איז אסור, און וואו מ'גיט זיך א דריי איז מלא דברים האסורים, מ'האלט אין איין זאגן אונז מ'טאר נישט, בפרט ביי קינדער זעט מען אסאך מאל ס'איז שווער ביי זיי אננעמען אט דעם ענין, א גאנצע צייט אויף יעדע שריט און טריט, דאס טאר מען נישט עסן, דאס טאר מען נישט אנרירן, דאס טאר מען נישט רעדן, דאס טאר מען נישט טראכטן, דאס טאר מען נישט טון, און דער טאר נישט הערט זיך אזוי פיל, ביז אסאך מאל באקומט מען א געפיל אז די לעבן פון אידישקייט דאס איז א לעבן פון הגבלות, נישט נאר א לעבן פון הגבלות, נאר דאס איז גאר א לעבן פון סיגופים. א מענטש וואס וויל האבן א אידישן לעבן דארף ער א גאנצע צייט ארומגיין און לעבן אין אט דעם געפיל פון. ער דארף האלטן אין איין זיך אפהאלטן, און דאס טאר ער נישט און יענץ טאר ער נישט, וויפיל איז דער שיעור? און דאס איז זייער שווער. און וועגן דעם גייט מען היינט רעדן, פארבונדן מיט דעם נאמען פון די סדרה פון היינטיגע וואך, וואס ווערט אנגערופן פרשת קדושים, וידבר ה' אל משה, דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוקיכם. דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו ער זאל צוזאמענקלייבן אלע אידן, און ווי רש"י זאגט דבר אל כל עדת בני ישראל פרשה זו בהקהל נאמרה, אז אין די פרשה האט משה רבינו צוזאמענגעקליבן, בהקהל, אלע אידן צוזאמען, אנשים נשים וטף, און האט גערעדט צו אלעמען צוזאמען, דאס הייסט אז דער סדר בכלל, שטענדיג, איז אז משה האט גערעדט צו אהרן'ען, ווי רש"י זאגט שוין אין אן אנדערע ארט ווי איז געווען דער סדר הלימוד, פריער צו אהרן'ען, שפעטער איז געווען אויך צו נדב ואביהו די זקנים ס'איז געווען א גאנצער סדר מיט וועמען ס'איז געווען דער סדר בני אהרן דערנאך איז געווען די זקנים ביז ס'איז אנגעקומען צו כל עדת בני ישראל אט דא קומען צו גיין פרשת קדושים האט ער געזאגט אז מ'זאל רופן אלע אידן צוזאמען און רשי איז מבאר וויבאלד אז דאס איז א פרשה וואס רוב גופי תורה תלויים בה, דערפאר האט ער עס געזאגט בהקהל. וואס האט ער געזאגט? האט ער גלייך אנגעהויבן מיט אט די ווערטער, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם. איז היינט גייען מיר רעדן וועגן אט דעם ענין. וואס איז דאס דער ציווי וואס תורה זאגט, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, וואס דאס מיינט, וואס איז דער אויסטייטש, און ווי אזוי אט דאס באלייכט אונזער לעבן. און פארשטיין ווי אזוי א איד דארף א קוק טאן, ווי א איד דארף פארשטיין און זען און דערהערן, אט וואס איז דער ענין פון די אלע איסורי און די אלע מצוות וואס די תורה האט אונז אנגעזאגט אויף צו טאן, און די זאכן וואס די תורה האט אנגעזאגט אז מען זאל דאס נישט טאן. אבער אזוי ווי שטענדיג וועל מיר אנהייבן מיט א חסידישער סיפור וואס דער רבי רייצ דערציילט. וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן דעם רבן רשב פון א נסיעה וואס דער רבי רשב נשמתו עדן צוזאמען מיט זיין פאטער מיט זיין טאטן דער רבי מהרש וואס די טעג ב' אייר איז דאך די יום ההולדת פון דעם רבן מהרש כידוע דער ענין פון תפארת שבתפארת וואס דאס איז די טאג פון ספירת העומר פון ב' אייר דאס איז די יום ההולדת פון דעם רבן מהרש. דערציילט ער דעם סיפור אז אין די יאר תרלד, דאס איז געווען די יאר פון די בר מצוה פון דעם רבן רשב נשמתו עדן, אין חודש מנחם אב, האט דער רבי מהרש, דער פאטער פון דעם רבן רשב, געפארן מצד ענייני רפואה, דער רבי מהרש האט געהאט, ער איז געווען, ער איז נאך שטענדיג האט ער געהאט עניינים, שוועריקייטן, מיט כל מיני יסורים פארבונדן מיט זיין בריאות הגוף, און ער האט געדארפט שטענדיג זיך טרעפן מיט דאקטוירים, און ס'איז געווען א דאקטער וואס האט געקענט פארן צו אים אסאך, וואס יענער דאקטער האט געוואוינט אין וויטעבסק, און דער רבי מהרש פלעגט פארן מזמן לזמן אין וויטעבסק זיך טרעפן מיטן דאקטער און מאכן כל מיני ענייני רפואה, אמאל פלעגט דער דאקטער קומען אין לובאוויטש, וכיוצא בזה. יענעם זומער, דאס איז געווען אין חודש מנחם אב, איז דער רבי מהרש געפארן אין וויטעבסק פאר עטליכע טעג צוליב ענייני רפואה און ער האט מיטגענומען דעם זון דער בר מצוה אינגל דעם רבן רשב צוזאמען מיט אים. האט דערציילט אז ער איז דעמאלט געווען עטליכע טעג דארטן, און זייענדיג דארטן האבן די חסידים וואס האבן געוואוינט אין וויטעבסק, אסאך חסידים, לובאוויטשער חסידים און חסידים בכלל וואס האבן געוואוינט אין וויטעבסק, האבן שטארק געוואלט אז די רבי מהרש זאל זאגן תורה, זאגן חסידות. איז געווען א זומערדיגן טאג, האט מען געברענגט א גרויסע בימה אין דעם חצר, וואו די רבי מהרש האט דארטן זיך איינגעשטאנען, איז געווען א גרויסער חצר מיט א פעלד מיט ביימער, דארטן איז געווען א גוטע לופט, א זומערדיגער טאג, אבער עס איז געווען ארומגערינגלט מיט ביימער, איז דארטן האט מען אוועקגעשטעלט א גרויסע בימה, און ס'האט זיך צוזאמענגקליבן א גרויסער עולם, דאס איז געווען דעם טאג פון חמשה עשר מנחם אב, מיטוואך, צוזאמענגקליבן גאר א גרויסער עולם, און מ'איז אריינגעגאנגען פון די זקני החסידים, געקלאפט ביים רבי מהרש אין טיר און בעטן אז חסידים ווילן הערן א מאמר חסידות. דער רבי מהרש האט געזאגט. אז מצד בריאות הגוף איז אים שווער צו רעדן א ענין אין חסידות, אבער ער וועט ארויסגיין רעדן אפאר ווערטער פון א שיחה קדושה. ביי חסידים איז געווען א גרויסע התרגשות מיט א גרויסע שמחה, אלע זענען געשטאנען אינדרויסן, הונדערטער אידן, דער רבי מהר"ש איז ארויסגעגאנגען און ארויפגעגאנגען אויף די בימה, און ער האט גערעדט א שיחה, וואס דער תוכן פון די שיחה איז געווען, על כל פנים די נקודה בקיצור, האט דער רבי מהר"ש גערעדט, אז ס'איז דא א לשון אין מדרש בנוהג שבעולם, דאס הייסט אז דער מדרש דערציילט אונז אז אסאך מאל דארף מען זיך צוקוקן בנוהג שבעולם ווי אזוי מען פירט זיך אויף דער וועלט, און פון דארטן קען מען נעמען א דרך און א הוראת דרך אין עבודת השם, און על דרך ווי מען געפינט אין מדרשים כמה וכמה פעמים, משל למה הדבר דומה, בנוהג שבעולם, ווי מען פירט זיך אין וועלט, ווערט דאס א משל און א דוגמא און א דרך אין עבודת השם. האט דער רבי מהר"ש געזאגט אז בנוהג שבעולם איז פאראן א סגנון, א לשון, וואס מען נוצט אין דער וועלט אין וועלטישע עניינים, וואס מען זאגט דעם נוסח עס פאסט און עס פאסט נישט. און דאס איז א זאך וואס מענטשן נוצן דאס אין ענייני עולם, וואס מען זאגט אז פאר דעם מענטש פאסט אטא די הנהגה, עס פאסט נישט אן אנדערע הנהגה, פאר דעם מענטשן פאסט אזא מין סארט ענין, עס פאסט נישט אזא מין סארט ענין, און די וועלט פירט זיך אין דעם נוהג שבעולם פון עס פאסט און עס פאסט נישט. האט דער רבי מהר"ש ארומגערעדט אז אטא דער לשון, אטא דער סגנון איז פאראן אין עבודת השם. אז א איד דארף וויסן וואס ער איז, מעלתו פון א אידן, אז א איד דארף וויסן ווער ער איז און וואס ער איז, זייענדיג א איד א חלק אלוקי ממעל ממש, א אידישע נשמה, איז במילא איז בהנהגה פון א אידן איז דא וואס עס פאסט פאר א אידן, און ס'איז דא וואס עס פאסט נישט פאר א אידן. על דרך זה אין די הנהגה פון א חסיד, א חסיד דארף וויסן אז ער איז א חסיד, און א חסיד דארף האבן א הנהגה וואס איז מתאים, וואס פאסט פאר א חסיד, איז דא ביי די הנהגה פון א חסיד איז דא עס פאסט פאר דעם חסיד אטא די הנהגה, און עס פאסט נישט פאר דעם חסיד אן אנדערע הנהגה. און פון דארטן האט דער רבי מהר"ש אנגעהויבן אויסרעכענען א רשימה פון כמה וכמה עניינים וואס ער האט דעמאלט גערעדט פון דעם פאסט און עס פאסט נישט, און ער האט גערעדט כמה פרטים. אז עס פאסט פאר א חסיד אז זאל אויפשטיין יעדער אינדערפרי און זאל לערנען משך זמן לערנען חסידות, עס פאסט פאר א חסיד אז יעדן טאג פאר ער שטעלט זיך דאווענען זאל ער טראכטן אפאר מינוט חסידות, עס פאסט פאר א חסיד אז זאל האבן שיעורי לימוד אין לימוד התורה, עס פאסט פאר א חסיד אז ער זאל האבן א געשמאק אין טון א טובה א אידן. עס פאסט פאר א חסיד ער זאל זיך אוועקלייגן לטובת חברו און לייגן זיך אויף א זייט צו טון א טובה א צווייטן אידן, און על דרך זה האט ער אויסגערעכנט כמה וכמה עניינים וואס עס פאסט, און על דרך זה האט ער געפירט אויפן צווייטן אופן אז ס'איז דא עניינים וואס א חסיד ס'פאסט נישט, עס פאסט נישט אז ס'זאל אדורכגיין א טאג אן לערנען חסידות, עס פאסט נישט אז ס'זאל דורכגיין א טאג אן דאווענען מיט א ווארימקייט, עס פאסט נישט עס זאל אדורכגיין א טאג אן האבן קביעות עתים לתורה, עס פאסט נישט אז מ'זאל נישט געפיל האבן א געפיל און א הרגש צו טון א טובה א צווייטן אידן, עס פאסט נישט אז מ'זאל זיין בעצבות, צובראכן, עס פאסט יא אז מ'זאל זיין בשמחה, און אזוי האט ער גערעדט כמה עניינים פון עס פאסט און עס פאסט נישט. און דער רבי מהרש האט אויסגעפירט אט א די שיחה, האט ער געזאגט, געגעבן א ברכה צו די אלע אידן וואס זענען דארטן צוזאמענגעקומען, און ער איז צוריק געגאנגען צו זיין צימער. דערציילט דער רבי רייאץ וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן דעם רבין רשב, אז ס'איז געווען דארטן אסאך חסידים, און אסאך פון זיי גאר געווען בעלעבאטישע חסידים, ער ברענגט אפאר נעמען פון חסידים וואס זענען דארטן געווען, וואס ער האט געהערט יארן שפעטער האט ער געהערט פון חסידים, וואס זענען דארטן געווען בשעת מעשה, און ווי דער רבי רייאץ דערציילט אז צענדליגע יארן שפעטער האט ער זיך געטראפן מיט איינער פון די חסידים וואס ער איז געווען בשעת מעשה אין יענעם חמשה עשר באב תרש לד, און צענדליגע יארן שפעטער האט ער איבערדערציילט די פרטים פון אט יענע שיחה וואס דער רבי מהרש האט געזאגט, און ער האט דערציילט. בשעת ער האט עס דערציילט איז ער געווען מיט די גאנצע התרגשות, און ער האט געזאגט אז בשעת דער רבי מהרש האט גערעדט אט א די שיחה, איז דאס געווען א התעוררות תשובה וואס איז געשטאנען דעמאלט ביים עולם, אזא התעוררות תשובה אז עס האט זיך געגאסן טרערן, עד כדי כך האט ער געזאגט איך ווינטש זיך אז ערב יום כיפור, ביי מנחה צו על חטא זאל איך האבן אט א דעם התעוררות תשובה וואס איך האב געהאט בשעת דער רבי מהרש האט גערעדט אט א די דברי קודש אט יענע שיחה. וואס דער ענין, עס פאסט און עס פאסט נישט בשעת מען טראכט זיך אריין, איז פאראן אין דעם, ס'קוקט דאך אויס א פשוט'ע זאך. יא, לכאורה א פשוט'ער אויסשפראך, וואס מען זאגט דאס אויף אידיש, עס פאסט און עס פאסט נישט, לכאורה א ענין חיצוני לגמרי. אבער בשעת מען טראכט זיך אריין און מען קוקט זיך אריין אין עומק הענין, איז דאס פארבונדן מיט אט דעם וואס היינטיגע סדרה, די תורה הייבט אן די פרשה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. וואס דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אזוי, בשעת מען קומט צו גיין צו א אידן און מען זאגט אים, מען וויל רעדן מיט אים מיט די עניינים ווי אזוי א איד דארף זיך פירן, וואס זענען די מצוות וואס א איד דארף טון, און וואס זענען די זאכן וואס א איד טאר נישט טון, וואס דאס איז די תוכן פון פרשת קדושים, ווי ער זאגט אין מדרש אז פרשת קדושים דאס איז פון די פרשות וואס ס'איז דא אין דעם א ריבוי מצוות, ער רעכנט אויס כמה פרשות, פרשת פסחים, דאס מיינט פרשת בוא, פרשת משפטים, פרשת נזיקין ווי ער רופט עס אן. און די פרשת קדושים און על דרך זה איז דא נאך כמה פרשות וואס זענען פרשות וואס זענען מרובה במצוות וואס איז פארהאן דארטן צענדליגער צענדליגער מצוות עשה ומצוות לא תעשה איז בשעת משה רבינו קומט און קלייבט צוזאמען אידן הקהל מען קלייבט צוזאמען אידן און מען וויל רעדן צו זיי בנוגע ווי אזוי עס דארף זיין די הנהגה און ווי אזוי עס דארף נישט זיין די הנהגה איז קען דאס זיין אויף צוויי אופנים ס'איז פאראן א אופן וואס מ'איז מדגיש דעם סור מרע, מ'איז מדגיש דעם שלעכט, אז דאס איז שלעכט און דאס איז נישט גוט, און ווי ביטער דאס איז, און די גרויסע עונשים וואס קומט אויף דעם וואס מ'פירט זיך באופן מסוים, און מ'קען רעדן און אויף אזא מין שפראך וואס מ'איז מדגיש די שלילה, דעם היפך, דעם רע, דעם חשך, די ביטערקייט, די שלעכטקייט, אז די וועלט איז שמוציג, און ווי דער מענטש איז שמוציג, און ווי דער יצר הרע און דער נפש הבהמית, און ווי אזוי מען דארף טון נישט טון כל מיני זאכן וכו' וכו'. וואס דאס איז די שפראך פון סור פון סור מרע. פאראן אבער א צווייטע שפראך, וואס דאס איז וואס היינטיגע סדרה די תורה לערנט אויס א אידן ווי אזוי דארף זיין דער צוגאנג. וואס בשעת משה רבינו קלייבט צוזאמען דעם גאנצן עולם, און ער וויל רעדן צו זיי בהקהל, זאגט ער זיי, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. ער וויל רעדן צו זיי עניינים, וואס איז דא אין דעם א ריבוי עניינים פון סור מרע, ריבוי עניינים פון עשה טוב, און ווי דער צוגאנג איז נישט ער הייבט אן זאגן זאגן זיי שארפע אותיות, מוסר אותיות, ביטערע אותיות און שווערע אותיות, ווי אזוי ס'איז ביטער און שלעכט צו זיין ווייט פונעם אייבערשטן און טון עניני עבירות, נאר פארקערט, ער רופט, ער ברענגט ארויס די מעלה און די קדושה פון א אידן, און ער זאגט, הערט זיך איין אידן, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם, אז א איד דארף זיין הייליג, דא רעדט זיך נישט וועגן איסור, דא רעדט זיך נישט וועגן וועגן טאר נישט, דא רעדט זיך וועגן קדושים תהיו, דא רעדט זיך וועגן דעם אז א איד דארף וויסן זיין אז ער איז א איש קדוש, און ער איז א עם קדוש, נאך זייענדיג ביי מתן תורה האט דער אייבישטער געזאגט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אידן אידן זענען א הייליגע פאלק, און וואס איז דער פשט א הייליגע פאלק, כי קדוש אני ה' אלוקיכם, אז די קדושה נעמט זיך דאס פון דעם וואס אני ה' אלוקיכם, וויבאלד אז דער אייבישטער ער איז דער אמת'ער קדוש, און אידן באלאנגען צו דעם אייבערשטן, וואס זיי זענען די עם קדוש וואס באלאנגען צו דעם אייבערשטן וואס ער איז דער קדוש ברוך הוא, איז מצד דעם וואס כי קדוש אני ה' אלוקיכם איז קדושים תהיו. וואס אויף אט די ווערטער קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, מען טראכט זיך אריין אין דעם, דארף מען פארשטיין וואס איז טאקע דער פשט פון אט די ווערטער, און ווי אלע מפרשים פרעגן, ס'איז דא כמה וכמה ביאורים אין די מפורשים אויף די שאלה. וואס מ'פרעגט די שאלה, וואס איז לכאורה וואס דער פסוק זאגט דא? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. דער אייבערשטער קומט צו גיין און זאגט צו אידן, ער בעט ביי אידן זיי זאלן זיין קדושים, פארוואס זאל מען זיין קדושים? כי קדוש אני השם אלוקיכם. וואס לכאורה וואס איז די שייכות? קען מען דען בעטן ביי א מענטשן, א בשר ודם, וואס געפינט זיך דא למטה אין א גוף גשמי, זאגן אים קדושים תהיו, דו זאלסט זיין הייליג, פארוואס? ווייל כי קדוש אני ה' אלוקיכם? קען מען גאר מדמה זיין א צורה ליוצרה? מען קען גאר מדמה זיין א מענטשן, א בשר ודם, צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זאגן, הער זיך איין, דו דארפסט זיין קדוש, ווייסטו פארוואס? כי קדוש אני ה' אלוקיכם. ווי קען מען דאס מאנען פון א אידן אט אזא מין ענין? און ווי אלע מפרשים פרעגן אט די שאלה און ס'איז דא כמה וכמה ביאורים בזה. וואס תורת החסידות האט א ביאור נפלא, וואס דאס איז מיוסד ערשטנס אויף פשוט'ע ווערטער פון דעם אלטן רעבן אין תניא. און דערנאך וועט מען רעדן נאך ביאורים וואס איז דא אין דעם, אבער די ערשטע זאך לאמיר זאגן א ווארט וואס שטייט אין תניא, וואס דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי אמרים, אויף וואס איז דער פשט דער קדוש קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זאגט דער אלטער רבי אין תניא אז בשעת א איד טוט א מצוה איז דעמאלט ביי יעדן מאל וואס א איד טוט א מצוה איז דורך דעם ווערט ער נתקדש דערהייבן צו די קדושה פון דעם אייבערשטן, ווייל דאס איז דער נוסח המצוות וואס מען זאגט אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, דער אייבערשטער האט אונז געהייליגט מיט זיינע מצוות, טייטשט דער אלטער רבי, וואס איז דער טייטש אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, וויבאלד אז דער אייבערשטער ער איז דאך דער אמת'ער קדוש, דער אייבערשטער איז קדוש ומובדל, ער איז הייליג, און אָפּגעטראָטן, אָפּגעטראָגן, העכער פֿון אַלע עולמות און פֿון אַלע ענינים פֿון נבֿראים, ער איז דער אמתער קדוש ומובדל. בשעת אָבער דער אייבערשטער איז מצווה אַ ייִדן און ער זאָגט אים, טו אָט-אָ די-אָ די מצווה, אָדער טו נישט אָט-אָ דער-אָ דער ענין, וואָס איז נישט וואָס דער אייבערשטער וויל אַז מע זאָל נישט טאָן, זאָלסטו וויסן זײַן, אַז דורך אָט-אָ דעם ציווי ווערסטו נתחבר, ווערסטו נתעלה, ווערסטו נתרומם, צו די קדושה פון דעם אייבערשטן, און בלשון פון דעם אלטן רבי'ן אין פרק מ ו פון תניא, שהעלנו למעלת קודש העליון, אז א איד בשעת ער טוט א מצוה און ער לערנט א ווארט פון תורה, ווערט ער אויפגעהויבן, דער אייבערשטער הייבט אים אויף צו זיין מדריגה כביכול, צו די מדריגה פון קודש העליון, צו דעם אייבערשטנ'ס קדושה. און דאס איז וואס דער פסוק זאגט, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, דער אייבישטער ער איז דער אמת'ער קדוש ומובדל, אבער בשעת דער אייבישטער האט אונז געגעבן דעם ציווי, און ער זאגט אונז אז איך וויל אייך באהייליגן, איך וויל אייך אויפהייבן, אט דורך דעם ענין פון מצוות עשה און די אלע מצוות לא תעשה, ווערט איר דערהויבן צו מיין מדריגה און קדושה, ווערט א איד א מרכבה, ווי דער לשון דער אלטער רבי זאגט, בשעת מעשה, בשעת ער איז מקיים די מצוה, ווערט ער נתעלה און נתרומם צו די קדושה צו דעם קודש העליון. ווי דער אלטער רבי איז מאריך אין די פרקים דארט, זייער געשמאקע פרקים, פרק מ ו, מ ז אין תניא, וואס דער אלטער רבי איז מבאר דארט דעם פסוק, כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם, אז אזוי ווי אין די וואסער, מען זעט בגשמיות בשעת א מענטש קוקט אריין אין א קוואל פון וואסער, זעט ער זיין פנים אין די וואסער, כמים הפנים לפנים. שפיגלט זיך אפ מיין פנים אין די וואסער. כן לב האדם אל האדם, בשעת א מענטש באווייזט זיין אהבה, זיין ליבשאפט, צו א צווייטן מענטש, איז לב האדם אל האדם, שפיגלט זיך עס אפ נאטורליך, בשעת איך באווייז א ליבשאפט, איך האב ליב א צווייטן מענטשן, איז לב האדם אל האדם, שפיגלט זיך אפ די אהבה אז איך פיל אט אט די אהבה, און דאס ברענגט ארויס ביי מיר אהבה צום צווייטן מענטשן. וואס דאס איז אפילו ביי צוויי מענטשן. כל שכן וקל וחומר בשעת א מלך גדול ורב ווי דער אלטער רבי זאגט באווייזט זיין גודל האהבה ועצומה ונפלאה צו א איש פשוט ביותר א מענטש וואס ער איז א נידעריגער מענטש ווי דער אלטער רבי זאגט דארטן כל השארפע לשונות איש מנוול ומוטל באשפה געפינט זיך א מענטש בתכלית השפלות, און אף על פי כן דער גרויסער מלך קומט צו גיין און ער לאזט אפ אלע זיינע משרתים און אלע זיינע שרים און אלע זיינע עבדים און ער גייט ארויס פון זיין ארמון המלך פון זיין פאלאץ און ער טראגט זיך צו צו אט דעם מענטשן וואס געפינט זיך מוטל באשפה און ער גייט צו צו אים און ער נעמט אים ארויס פון דארטן און ער רייניגט אים אפ און ער איז זיך מתקרב צו אים פנים אל פנים בחיבה יתירה, איז כמים הפנים לפנים, אפילו אויב דער מענטש, דער מענטש וואס ער איז א שפל, איז א לב האבן, איז המס ימס והיה למים, ער וועט ווערן ווי וואסער, יעצט וועט ביי אים ווערן די ליבשאפט, וואס וועט זיך אים אויסגיסן די הארץ צו די אהבת אל המלך וואס האט אים באוויזן אזא מין ליבשאפט. זאגט דער אלטער רבי, אז על דרך ווי אט אט דעם משל, נישט נאר ווי דעם משל, נאר אסאך מער ווי אט אט דעם משל, איז דער אייבישטער, וואס איז מלך גדול ונורא, דער אייבישטער וואס איז מלך מלכי המלכים וואס ער איז קדוש ומובדל פון אלע עולמות און פון אלע מלאכים און פון אלע שרפים און פון אלע נבראים פון אלע ספירות איז אט אט דער אייבישטער מלך מלכי המלכים איז אראפגעגאנגען און זיך צוגעטראגן און אראפגעקומען אין מצרים אין ערוות הארץ און דארטן האט ער גענומען עם ישראל און זיי ארויסגענומען פון ערוות הארץ און ער האט זיי געברענגט צו מתן תורה צו יציאת מצרים און דארטן האט דער אייבישטער אונז מקדש געווען, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו כאדם המקדש את אשתו, ער האט אונז מקדש געווען ביי מתן תורה, און ער האט אונז געגעבן דעם יכולת און דעם אפשרות אז דורך יעדע מצוה קען א איד זיך אויפהייבן, יא, און מתרומם ווערן צו די מדריגה פון קודש העליון. אט דאס איז דער ענין פון קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. איז במילא דאס איז וואס חסידות זאגט אונז אז דאס איז דער ביאור וואס דער פסוק זאגט קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, ווי קען מען טאקע מאנען ביי א אדם בשר ודם אט דעם מין ענין, איז דער תירוץ איז וויבאלד אז אידן זענען דאך טאקע קדושים מצד דעם וואס א איד האט א נשמה, אידן זיינען דאך א חלק אלוקי ממעל ממש, כי חלק הוויה עמו ווי דער פסוק זאגט, און ווי דער זוהר זאגט, ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, אידן מיטן אייבערשטן איז כולא חד, איז במילא א איד האט אין זיך ביי זיך מצד הנשמה, האט אין זיך אט אט דעם קדושה פונעם אייבערשטן, דאס איז אבער מצד הנשמה, מצד ירידת הנשמה דא למטה, און זיך מתלבש געווארן גוף און נפש הבהמית, און די אלע ענייני פון חומריות עולם הזה, פרעגט דער איד די שאלה ווי קען איך זיך אויפהייבן צו אט די מדריגה, אויף דעם קומט צו גיין פרשת קדושים און זאגט, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, וויבאלד איר האט אין זיך אט די קדושה, און דער אייבישטער וואס ער איז דער אמת'ער קדוש האט אייך מצווה געווען דורך אט די אלע מצוות וואס מען גייט לערנען אין דעם המשך פון די סדרה, וואס אט דורך אט די אלע עניינים קענט איר זיך אויפהייבן און נתרומם ווערן און נתחבר ווערן מיט דעם קודש העליון. בשעת א איד דערהערט אט דעם ענין, איז דעמאלט פארשטייט ער גאר אן א טיפן ענין, גאר אן א טיפן פארנעם, וואס איז דער פשט עס פאסט און עס פאסט נישט. אז בשעת א איד דערהערט זיין אמת'ער מציאות, אז ער איז קדוש, אז ער איז אנשי קודש תהיון לי, ער איז א אנשי קודש, ער איז א נשמה קדושה וואס דער אייבישטער האט אין אים אויסגעקליבן, און דער אייבישטער האט פארבונדן זיין קדושה כביכול מיט די קדושה פון א אידן מיט די קדושה פונעם אייבערשטן, און דורך יעדע מצוות עשה און דורך יעדע מצוות לא תעשה ווערט ער נתעלה און נתרומם און נתאחד מיט אט די קדושה, איז כמובן וגם פשוט, דעמאלט פארשטייט א איד אז עס פאסט יא טון עניינים וואס דאס איז מיר מגלה מיין אמת'ער מציאות און דאס איז מיר מחבר מיט די אמת'ע קדושה פון מיין נשמה, מיט די אמת'ע קדושה פונעם אייבערשטן, און עס פאסט נישט חס ושלום זיך דערווייטערן און מתגשם ווערן און נתרחק ווערן פון אט די קדושה. און אט דא קומט צו גיין דער פירוש וואס עס ברענגט זיך אין ספר מאור עינים וואס ברענגט דער טשערנאבלער, נחום טשערנאבלער ברענגט, יע, בנוגע דעם ענין פון קדושים תהיו כי קדוש אני און ער ברענגט א מדרש, דער מדרש רבה דא אויפן פסוק זאגט קדושים תהיו יכול כמוני, אזוי פרעגט דער מדרש, יכול כמוני, יע, עס קען דאך מיינען, דער פסוק זאגט, קדושים תהיו כי קדוש אני, אז א איד קען ווערן הייליג ווי דעם אייבערשטענס הייליגקייט, ענטפערט דער מדרש, ניין, תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם, מיין קדושה איז העכער פון אייער קדושה. אזוי שטייט אין מדרש. פרעגט דער הייליגער טשערנאבלער, וואס איז טאקע דער פשט דא? וואס זאגט ער דא דער מדרש וואס איז דא דער חידוש וועמען וועט איינפאלן דער יכול כמוני און וואס איז דער ענטפער קדושתי למעלה מקדושתכם וואס איז דא די שאלה וואס איז דא דער ביאור וואס איז דא די הוה אמינא וואס איז די מסקנה דער ביאור ווי ער איז מסביר איז כמובא ווי מיר האבן גערעדט פריער תיכף אז באמת איז דאס נישט קיין שאלה פונקט פארקערט על פי תורת החסידות ווי מ'לערנט דעם מדרש איז גאר בניחותא נישט בלשון שאלה. דער מדרש קומט צו גיין און זאגט יכול כמוני. נישט יכול כמוני אז ער פרעגט, קען מען מיינען אז עס קען זיין כמוני. נאר דער מדרש זאגט גאר בניחותא, קדושים תהיו, קומט צו גיין תורה און זאגט צו א אידן קדושים תהיו יכול כמוני. אז א איד האט די יכולת, מצד דעם וואס ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד איז פאראן די יכולת ביי א אידן כמוני צו זיין בדרגת הקדושה פונעם אייבערשטן. פרעגסט א שאלה, ס'איז ביי דיר א פלא, או, ווי וואס הייסט יכול כמוני? תלמוד לומר, תורה אליין זאגט, כי קדוש אני, אויף דעם קומט צו גיין תורה, און תורה זאגט, כי קדוש אני, תורה גיט דעם אידן דעם כח, און תורה גיט דעם אידן די באווייזונג, ווי אזוי א איד איז יכול כמוני. און ער איז מסביר דעם המשך הלשון, קדושתי למעלה מקדושתכם, זאגט ער דארטן א רייכן ווארט, א יסודות'דיגן ווארט אין תורת החסידות, אז קדושתי למעלה מקדושתכם, ביי דעם אייבערשטן כביכול, דער אייבערשטער זאגט כביכול צו א אידן זאלסטו וויסן זיין אז מיין קדושה למעלה, נעמט זיך דאס מקדושתכם, א איד האט ביכולת, א איד דורך זיין הנהגה, אז בשעת א איד געפינט זיך דא אין עולם הזה הגשמי, און ער איז ארומגערינגלט מיט די אלע עניינים פון תאוות עולם הזה און גשמיות און חשך עולם הזה, און פון דעסטוועגן שטייט ער ביי זיך שטארק אויף מקדש זיין שם שמים, און אויף דינען דעם אייבערשטן און מקיים זיין תורה ומצוות, קדושים תהיו, איז דורך דעם וואס א איד פירט זיך אין א הנהגה פון קדושה זייענדיג דא אין דער וועלט, איז כביכול ער איז מקדש דעם אייבערשטן, כביכול ער איז מרומם, און ממילא ער ברענגט פועל'ט א רוממות, ער פועל'ט א קדושה, ער פועל'ט א עלי' כביכול למעלה ביי דעם אייבערשטן אליין, ביי דעם אייבערשטן ווערט א ווערט א התרוממות דורך עבודתם של ישראל. מקדישי שמך, אידן זענען מקדש, ברענגען אריין א הייליגקייט, א אויפגעהויבנקייט, א העכערקייט, כביכול, ביי דעם אייבערשטן אליין דורך זייער הנהגה. קדושתי למיילא, מיין קדושה למיילא, איז דאס תלוי, נעמט זיך דאס מקדושתכם, דורך אייער קדושה. איז ממילא איז פארשטאנדיג אז דאס איז דער אמת'ער אופן וואס די תורה קומט אונז דערציילן ווי אזוי דארף זיין דער צוגאנג צו דעם גאנצן ענין פון תורה ומצוות. בשעת א איד טראכט זיך אריין אין דעם גאנצן ענין, איז ממילא ווערט ביי אים א שמחה גדולה ביותר, ווי דער אלטער רבי איז ממשיך דארטן אין די פרקים אין תניא, די שמחה און די אהבה גדולה ביותר וואס א איד פילט, יא, אט דאס וואס ער האט אין זיך אט דעם אפשריות, פון קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם און זיך פארבינדן מיט אט די קדושה, איז ממילא פארשטאנדיג אז בשעת מען גייט מיט אט דעם צוגאנג, גיט דאס אריין א געשמאק, א חיות און א שמחה, אז ס'איז נישט דער פשט אז ס'רעדט זיך וועגן איסור, וועגן טאר מען נישט, וועגן מצער זיין א אידן, מגביל זיין אדער מסגף זיין, נאר פארקערט, דאס רעדט זיך אז אנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, אז די אלע עניינים פון הנהגה פון כשרות, הייליגקייט, און די אלע ענייני הנהגה וואס תורה מאנט ביי אידן ווי אזוי ס'דארף זיין פון וואו נעמט זיך דאס ווייל א איד איז א עם קדוש וואס באלאנגט צו דעם אייבערשטן וואס ער איז דער קודש דער דער קדוש ברוך הוא און עם קדוש דורך תורה הקדושה ווערט מען דורך דעם נתחבר מיטן קודש פון שלמעלה מיט די קדושה פון דעם אייבערשטן, און דאס איז פרשת קדושים וואס קומט צו דערציילן א אידן ווי אזוי א איד דארף זיך פירן מיט הייליגקייט און מיט קדושה, און דורך אט אט די עבודה, אין דעם אופן, בפרט אז מען געפינט זיך אין א יאר וואס ווערט אנגערופן הקהל, מצד די מצות הקהל וואס איז געווען אין דעם יאר נאך שמיטה, דארף מען וויסן ווי אזוי צו צוזאמענקלייבן אידן, און וואס צו רעדן צו אידן, מעורר זיין אט די קדושה, אט די הבדלה, און אריינברענגען קדושה אין אלע עניינים גשמיים. יא, און ווי דער רמבן טייטשט אז קדושים תהיו איז דאס דער ענין פון קדש עצמך במותר לך, און חסידות איז מבאר אז דער טייטש פון דעם רמבן איז אז מען דארף אריינברענגען קדושה אין דברים המותרים, דער כח פון א אידן איז אז נישט קדושה וואס ער אנטלויפט פון וועלט, פרישות און הבדלה און וואס מען אנטלויפט פון וועלט נאר פארקערט אריינברענגען אטא די פרישות אין וועלט אז אין יעדע דבר גשמי וואס מען טוט אריינברענגען דעם קדושה אריינברענגען געטליכקייט און הייליגקייט ביז מאכן פון די גאנצע וועלט א ארץ הקודש ווי דער צמח צדק האט געזאגט מאכן פון די גאנצע וועלט מאך דא ארץ ישראל אריינברענגען קדושה אין כל עולם כולו און מ'זאל זוכה זיין אז בקרוב בימינו זאל טאקע ווערן די גאנצע וועלט זאל ווערן א וועלט פון קדושה, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.